דער רבי זאגט שפעטער אז דאס האט פון די תפילין איז דא אויכעט די מעברתא, מעברתא דאס זענען פון מעברים, די מוחין, די מוחין פון די תפילין דארפן זיך אוועקלייגן מיט א מעב מיט די רצועות וואס זיי גייען אריבער אויף די מעברתא, כדי צו קענען באקומען דעם מח פונעם טאג, די התקרבות צו דעם אייבערשטן פונעם טאג. מוז מען אריבער גיין עפעס אזא צער, אזא עגמת נפש, עפעס אזא יסורים, אפילו אזא צדיק גדול. דער רבי לייגט צו, וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר, בבחינת יוסיף דעת יוסיף מכאוב. אה? פאסט פאר רב זישע, רב זישע מאניפאלי, ער איז דורך געגאנגען אויף די וועלט. אבער האט קיינמאל נישט געשפירט זיין צער, זיין צער ער האט עס ממתיק געווען אין מח אין הארץ, ער איז געווען א גרויסע ארעמאן א עני ואביון און א בעל יסורים ממש ס'שטייט עפעס א לשון ער האט ממש רעדט איינער פון דקדוקי עניות פון הונגער ממש, אבער זיין אמונה זיין בטחון איז געווען אזוי קלאר. קאלט קען מען זאגן זישע איז הונגעריג צו קומען די עסן. יא. אזוי געהערט. דארף וויסן אבער אסאך מאל א מענטש האט שוועריקייטן אויף זיך אדער אויף די צדיקים גייען אריבער צער יסורים עגמת נפש צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום און טאמער איינער האט א גרעסערע דעת איז זיין צער נאך מער יוסיף דעת יוסיף מכאוב. רבי כדרכו לאזט נישט איבער קיין זאך אן קיין תיקון אן קיין המתקה, וואס איז די המתקה? והמתקה היא על ידי אכילה בקדושה ביראת שמים, א מענטש דארף אכטונג געבן און טון השתדלות צו עסן בקדושה ביראת שמים, ס'איז זיכער דא אסאך מדריגות אין דעם. אלעמאל שוין דערמאנט אסאך מאל דער רבי אין ליקוטי מוהר"ן רעדט זייער אסאך תורות אויף די ענין פון קדושת אכילה פון תאוות אכילה קודם אסאך מדריגות די ערשטע זאך איז עסן בכשרות איז אכטונג געבן אויף אלע הלכות פון אורח חיים יורה דעה פון אבן העזר פון חושן משפט וואס איז נוגע ענייני אכילה שפעטער איז דא אן ענין פון זיך מקדש זיין זיך מטהר זיין זיך פורש זיין עסן וואס ווייניגער עסן בקדושה רבינ'ס לשון דא בקדושה ביראת שמים אינזינען האבן קרבת אלוקים, מיר זעהן אן בכל דרכיך דעהו, באקומען כח צו דינען דעם אייבערשטן, מאכן ברכות בכוונה, בדרך ארץ, נישט עסן בהלעטה, אלע אלה ש. יא, טיפער און טיפער און טיפער, העכער און העכער, אשרי מי וואס ער ממש איז זיך מזכך אינגאנצן, זאגט דער רבי תורה י ט, תורה מ ז, ער איז זיך פורש פון אלע מטעמי עולם הזה, און ער עסט נאר לצרכי ממש וויפיל ער מוז, און אפילו וואס ער עסט.

על ידי זה נעשה המתקה שלא יתגבר הצער ביותר חס ושלום, ס'איז צער איז דא, אבער מען דארף טון השתדלות אז דער צער זאל זיך נישט נתגבר זיין מער און מער, אדרבה מען דארף עס קענען ממתיק זיין, עס קלענער מאכן און זיס מאכן.

אזוי קענסטו אריבער גיין אין זוהר.
שולחן הטהור איז דא פון רבי אהרל'ע רוט. און אכילה בקדושה איז א גאנצע זאך, ס'איז א גאנצע מהלך. אלע עניינים פורים גייט אזוי אן, מ'דארף זען עפעס, פטור בלא כלום אי אפשר, היינט איז שובבים טעג, דארף מען טון השתדלות וואס מער, זיך מקדש זיין, זיך מטהר זיין וויפיל מער מ'קען, וואס מער מ'קען. וגם שלא יהיה נשתלשל מן הצער חס ושלום השתלשלות לסטרא אחרא שהיא דין קשה חס ושלום רחמנא ליצלן, דער רבי זאגט אין די אנדערע תורות ליקוטי מוהרן דינא דמסאבא דינא קדישא מ'קען דארף עס ממתיק זיין ס'איז נאר א דין קדוש אזוי מעברתא דתפילין.

אז עסן קען מאכן א מענטש אדער א בהמה אדער א מלאך, מאכל איז אותיות מלאך, קען חלום על ידי שד חלום על ידי מלאך, דאס איז רבי תורה ה, נאך תורות אין ליקוטי מוהרן, רבי זאגט דא דורך דעם וואס דו עסט בקדושה איז דיין מויל ווערט איבערגעדרייט אויף מי שם פה לאדם, דו באקומסט דעם כח פון א אדם וואס א אדם איז א מדבר א ממלל, ס'איז תלוי אין קדושת האכילה, וועט דער רבי זאגן איצטער באריכות.

אזי פיו הוא בחינת בעל חי ממש. אבל כשאוכל בקדושה אזי משים את הפה לאדם שנעשה מהפה בחינת קומת אדם. דער רבי גייט עס מסביר זיין. עס קומט אויס אז ס'איז תלוי איינע אין די צווייטע. דאס וואס א מענטש איז זוכה צו אוועקגיין פון א בעל חי. ווערן א אדם, דאס איז דאס די המתקת הדינים פון דעם צער פון די יסורים וואס מען דארף אריבער גיין יעדע טאג, דער רבי וועט עס מסביר זיין וואס דאס איז סוד פון די יראה, אז די יראה זאל זיין א יראה לחיים און נישט קיין חס ושלום יראה פון צער יסורים וואס עס ברענגט נישט קיין גוטע תוצאה. רבי לוי יצחק בענדער האט ליב געהאט אסאך איבערגעבן די שיעור אויף די שטיקל אין ליקוטי מוהר ן, פשוט אז אלעמען זאלן קוקן ריין אינעווייניג, עפן אויף, זאג דו וואס ס'שטייט דארט. די יראה קומט צו א מענטשן בשעת דעם עסן אבער זי שטייט פון דערווייטנס, זי וויל אריינגיין אין אים, זי קוקט ווי אזוי ער עסט, עסט ער בקדושה גייט זי אריין אין אים, עסט ער נישט בקדושה שטייט זי פון דערווייטנס, א לשה פרעמדע, האט עס ליב געהאט צו איבערזאגן זיך ביי די שיעורים צו די הייליגע רבי. עפעס א גרויסע.

לעת האוכל גושי הלום, הלום איז מלכות, אין הלום אלא מלכות, זאגט די גמרא אין זבחים, מלכות איז יראה, אלמלא מוראה של מלכות. ר' נתן איז מציין, אייביג די רבי זאגט תורה ז' באריכות, א מענטש קען באקומען הארת הרצון בשעת דעם עסן, אז ער זאל נישט וויסן אפילו וואס ער וויל, פון רוב טיפקייט פונעם רצון דארטן זאגט די רבי, ווייל די יראת שמים קומט אין די מענטשן בשעת ער עסט, נמצא. שבשעת אכילה, אזי בא היראה לאדם, רב נתן דערמאנט עס נאכאמאל, כמבואר במאמר ויהי מקץ, מרחמם ינהגם, אז די עיקר האכילה והפרנסה ווערט נמשך פון די מלכות וואס דאס איז יראה עיין שם היטב, ועל כן כשאוכל בקדושה, יעדער איינער אין זיין מדריגה. ברכות בכוונה, בדרך ארץ, וואס ווייניגער תאוות אכילה, וואס מער מחשבות לשם שמים, וממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהיינו שאוכל עם יראת שמים, קדושה וטהרה כראוי, אזי הוא מכניס את בחינת המלכות שהוא בחינת היראה לתוך הפה, ווייל די עסן וואס ער עסט איז מלכות, על פי קבלה איז דא. טיפע כוונות, כוונות מנוח הייסט עס יא, וואס מען דארף אינזינען האבן בשעת מען עסט, ווייל די מויל פון א מענטשן איז דאך געמאכט געווארן אויף עטליכע זאכן, אבער צוויי כללית'דיגע עניינים, דיבור מיט עסן, און נאך זאכן די נשימה, אבער די נשימה איז פון די נאז אויכעט, אבער דער דיבור מיט דעם עסן, ס'גייט צוזאמען זאגט דער הייליגער רבי, דו הערסט, דו עסט מלכות, און מלכות איז די מויל. מלכות איז פה, תורה שבעל פה קרינן לה, לא על הלחם לבדו יחיה אדם כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם, דער רבי זאגט אין תורה י"ט, דו עסט ניצוצות, דו עסט אותיות, דו עסט מלכות, דו עסט יראה, דו עסט כח הדיבור, און ס'גייט אריין אין דיין מויל די מלכות, די יראה, די אותיות, דער כח הדיבור, ואזי נעשה מהפה קומת אדם, מי שם פה לאדם, אבער טאמער חס ושלום עסט נישט בקדושה. נעמסטו די אותיות מאכסט מלכות דסטרא אחרא, און דאס אנשטאט מדריגת אדם המדבר, נעמסטו עס אראפ נאך נידעריגער צו חי, צו נידעריגע פלעצער, אבער טאמער ער גיט אכטונג, יעדער איינער לפי מדריגתו, מאכט ער פון דעם מויל קומת אדם מי שם פה לאדם.
אזוי ווי רבי אלימלך זאגט תיכף פרנסה, זאגט תפילת השור, זאגט. יא יא.
זעט מען די ערשטע מעשה איז פורע מעשה, ס'איז געבויט אויף עסן א עפעלע, טרינקען וויין, עסן בקדושה, פאלט אדורך, זאגט רבי דוקטור ר' סמך נאך דארט פון זיבעצן תורות אין ליקוטי מוהרן אויפן ענין פון פון אכילה, איינע פון זיי, דער הייליגער רבי, ס'ווערט קומת אדם. רבי זאגט עס נאכאמאל אויף ביידע צדדים, כשאינו אוכל בקדושה ביראת שמים אזי היראה הבאה בשעת אכילה היא עומדת מרחוק אינה נכנסת בו, זי שטייט לעבן אים ביים עסן אבער זי שטייט און זי קוקט אויף אים, ר' לוי יצחק בענדער האט עס ליב געהאט צו איבערזאגן, קוקט, שטייט אין די זייט און זי קוקט, אבל מצד החיוב. כשאוכל בקדושה וביראה, דהיינו שממשיך על עצמו היראה הקדושה הנל, אזי נכנס בחינת היראה מלכות בפיו, ונעשה מהפה קומת אדם. בשכר זה, שאוכל בקדושה וביראת שמים און ער מאכט פון דעם מויל קומת אדם, על ידי זה זוכה לעליה יותר גדולה. נישט נאר אז ער באקומט א, ער גייט אוועק פון חי, פון צומח, און ער גייט ארויף צו מדבר, נאר דער דער מדבר אליין ווערט א העכערער מדבר, עד כדי כך ס'קען ווערן אז שכינה מדברת מתוך גרונו, הייליגער רבי איז ממאיסי מעליכם, ס'איז ארויסגעגאנגען אלע עשרת הדיברות פון זיין מויל, פון אלע אותיות וואס ער האט געגעסן, פון אלע ניצוצות. איז אלע בחינת קומת אדם נעשה אדם העליון על הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה דאס איז בחינת אדם העליון שכינה מדברת בתוך גרונו עד נשמתו תפתח שבפסיכת פיו בחינת אדני כביכול איך למטה מרכבה פאר די שכינה הקדושה פאר די מלכות דקדושה שכינה מדברת בתוך גרונו היינו כשעושה מהפה בחינת קומת אדם אזי הוא בגדר מדבר גדר האדם הוא הדיבור אבער וואס א פשוט'ער מענטש אבער כ'קען מאכן אדמה לעליון, אחר כך זוכה שנעשה להפה בחינת אדם העליון, בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, עד לצפות היטב תוך כנל. וואסערע שייכות האט דאס מיט המתקת הדינים? דאס הייליגע רבי, דאס איז עכט איינע פון די חלקים, ווייל ער האט ממתיק געווען די יראה, די יראה זאל נישט ווערן קיין יראה למוות, ס'זאל בלייבן א יראה לחיים. ומה שנמתק הצער על ידי אכילה בקדושה.

ס'איז דא חלקים, ס'ווערט א בירור דורך דעם חך, חך העליון, חך התחתון, ס'איז חך חכמה בינה דעת, גרון, דאס א התלבשות וואס ס'ווערט נתלבש, השתלשלות אחר השתלשלות, ס'ווערט תיקונים פון א מענטש'ס מויל אויף רוחניות'דיגע עניינים.
איז אדער איז חכמה בינה דעת, אדער נישט, איז א אגו.
דער אדם קען ווערן נאך העכער און נאך העכער. עד כדי כך אז מ'האט חלום על ידי מלאך, אזוי ווי ביי מנוח האט געגעסן האט ער געזען א מלאך, מלאך אלוקים ניצב עליו. דעריבער רופט זיך עס כוונת מנוח. המתקת הדינים, אפילו שמשון הגיבור, גבורה דקדושה. די גאנצע זאך איז אויף נצח אלקים. צו אנגיין בקדושה אין העכערע פלעצער. דער הייליגער רבי ומה שנמתק הצער על ידי אכילה בקדושה כידוע כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל ובא צער יותר גדול למי שהוא בר דעת, אזוי ווי דער רבי דערמאנט פריערט פון יוסיף דעת יוסיף מכאוב, לכאורה קשה מפני מה יהיה כך. ווייל אז א בר דעת זאל ליידן מער, שמי שמוסיף דעת יוסיף בצער חס ושלום אך דא זה בחינת מעברתא של תפילין, ס'איז דא א סוד פון תפילין וואס דאס איז מוחין, ראשית חכמה יראת ה', און דער ראשית חכמה איז יראת ה', דארף מען דאך האבן יראה כדי צוקומען צו דעם ראשית חכמה, ווייל דער ראשית חכמה, תחילת החכמה איז יראה. די משנה זאגט אם אין יראה אין חכמה ועל כן כל מי שזוכה לאיזה חכמה ודעת דאס איז תפילין מוחין נו איז כדי די תפילין מוחין זאלן ארויפגיין אויפן קאפ דארף מען האבן רצועות מיט א מעברתא עובר עליו יראה גם כן כי זה תלוי בזה כנ"ל דאס איז מעברתא של תפילין תפילין בחינת מוחין והרצועה בחינת יראה שטייט דא לשון הזוהר רצועה בישה איז יראה נפולה מען דארף אבער רצועות דקדושה, דער רבי זאגט תורה למ"ד, רצועה איז גימטריא שין עין, שין עין נהורין של אור הפנים, ס'איז ממתיק די רצועה בישה פון די סטרא אחרא, וכן היראה דקדושה איז גם כן בחינת רצועה דקדושה, ס'איז הרצועה שעוברת בתוך המעברתא של התפילין, רצועה של יראה. יא יא, דאס איז א מעבר וואס ער נעמט אריין אין ארץ ישראל, דאס איז הוי"ה אלוקים, יבוק, ס'איז גימטריא. ס'איז ממתיק דעם אלוקים היא עוברת תוך המוחין והתפילין כי ראשית חכמה יראת השם מ'דארף מען עס ממתיק זיין אבער מ'דארף האבן ראשית חכמה מ'דארף לייגן תפילין אלע טאג מ'דארף האבן מוחין אלע טאג אבער מ'דארף אכטונג געבן ווי אזוי איז מען עס ממתיק אז די יראה זאל זיין א יראה לחיים כי ראשית חכמה יראת השם ועל כן כל איש ישראל א מענטש קען זיך פארלייגן צו באקומען די גאנצע מעשה? יעדער איינער, כל איש ישראל, דער רבי זאגט כל איש ישראל, יעדער איינער, אליין איז זייער שווער, איז קשה לצדיקים, און טו וואס דו קענסט, שזוכה בכל יום לבחינת מוחין בחינת תפילין, עובר עליו יראה גם כן, וזה הרצועה שעוברת במעברתא של תפילין.
ווייל מ'דארף האבן. ער וויל עס נישט איינזען נישט ווייס איך נישט אבער. ער ליידט דאך צער יסורים אויב ווייסט ער וויל נישט פארוואס. ווי ער זאגט דארט רבא במטותא מינייכו לא תירתו פעמיים תרתי גיהנם האט ליידן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט זיך רש"י זאגט אז ער קען עס נישט מקבל זיין איז א שאד ער האט ער האט יסורים און עס ווערט נישט קיין תיקון פון דעם און טאמער ער גיבט אכטונג אויף די יסורים פארשטייט ער אז אונטער דעם איז באהאלטן תפילין מוחין און טאמער האט ער גרעסערע תפילין גרעסערע מוחין איז א גרעסערע מעברתא גרעסערע יסורים און ער גיבט אכטונג. וזה נשתלשל ובא לכל אחד איזה צער בכל יום כל מי שדעתו יותר גדולה צערו יותר גדול כי הצער נשתלשל מן היראה והיראה כפי מוח והדעת יש צער שבא מיראה דקדושה אבער טאמער מ'איז עס נישט ממתיק אבל יש שנשתלשל חס ושלום עד שבא הצער פון יראות נפולות רצועה בישה אפילו בר ישראל כשאינו זוכה אזי חס ושלום יש לו צער מרצועה בישה חס ושלום עמלק.

אבער ער האט שוין א חלום ממש. שאוכל בקדושה ממשיך עליו היראה דקדושה בשעת האכילה שבאה ונגשת אליו אז כנ"ל. דא רעדט דער רבי פון אכילה. על ידי זה הוא ממתיק הצער והדין הבא מרצועה בישא חס ושלום וממשיך עליו היראה דקדושה. על ידי זה עולים נמתקים היראות הנפולות רצועה בישא פשוט מקבל זיין אויף זיך בתמימות ובפשיטות מאך א ברכה בכוונה ווארט ביי ווארט אות באות די הרגשה פון תודה והודאה מוציא לחם מן הארץ בורא פרי העץ בורא פרי האדמה בורא מיני מזונות שהכל נהיה בדברו ברכת המזון בורא נפשות לערן עפעס אינמיטן עסן זינג עפעס אינמיטן עסן טראכט פון אייבערשטן אינמיטן עסן חלק תורה י"ט, תורה ז', רצונות, כיסופים, עס נישט וואס מ'טאר נישט, עס וואס מ'מעג, עס ווען מ'דארף, נאכן דאווענען זאג דעם אייבערשטן איך קען נישט אינגאנצן ארויסגיין אבער איך דארף ממתיק זיין דעם צער, איך דארף ממתיק זיין די יסורים די עגמת נפש, איך דארף האבן מוחין, איך דארף תפילין, איך דארף המתקת הדינים, דורך דעם וועסטו עפעס ממתיק זיין. ממשיך עליו יראה דקדושה, עולים ונמתקים היראות הנפולות של רצועה בישא חס ושלום. דער הייליגער רבי גייט עס מלביש זיין א מורא'דיגע אינטערעסאנטע וועג אין מאמרי חזל גמרא מגילה, ס'ווערט דערמאנט אין זבחים אין נאך פלעצער. גמרא זאגט רצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין, ועל זה היה אותו צדיק מצטער בכל יום, ביקש לבולעה. זכה ונעשה אושפיזכן לשכינה. ירושלים איז דאך צוטיילט יהודה מיט בנימין. דער מזבח איז געווארן בחלקו. איז בנימין זאב יטרף. די גמרא דרש'נט דעם פסוק. היה מצטער. דער רבי גייט טייטשן דעם מאמר חזל מיט רמזים פון די תורה. זאגט דער הייליגער רבי אזוי, בנימין הוא בחינת הדעת, בחינת מוחין, תפילין. פארוואס איז בנימין דער סוד פון דעת? על פי קבלה ווייסן מיר אז בנימין איז אלעמאל די מלכות, אבער בנימין איז אויך דער סוד פון רוחא דשביק בה בעלה, ס'איז דער סוד פון דעם זיווג, וואס דאס איז די הכנה אויף דעם זיווג וואס מ'קען ברענגען קינדער, וואס אין אשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי, דאס איז דער סוד פון בנימין, שטייט אין קבלה ספרים. רוחא דשביק בה בעלה, דאס איז דער אור וואס גייט אראפ פון יחוד דרכי אבא ואימא, דער סוד פון חופה, פון די כיסופים וגעגועים והשתוקקות ביי די חופה ביי די קבלת פנים, ס'איז אלץ א הכנה פאר דעם יחוד פאר דעם זיווג וואס דארף זיין כדי זאל קענען ברענגען קינדער, דאס איז פשט אז בנימין איז די מוחין פון די מלכות, און דער סוד פון בית המקדש שבחלקו של בנימין שטייט אין ספרי. גמרא ברענגט עס אין יומא אין סוטה אין זבחים ברענגט דער רבי אז בית המקדש איז דעת כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו כי דעה ניתן בין שתי אותיות בית המקדש נבנה בין שתי אותיות כי קל דעות השם השם מקדש השם אצל יהודא איז א סוד פון מלכות בחינת יראה דאס מיינט רצועה די רצועה פון יראה גייט ארויסעט די רצועה פון תפילין יוצאת מחלקו של יהודא לחלקו של בנימין ווייל ס'דא א בנימין איז גורם אז ס'איז דא א רצועה, ס'איז דא א מעברתא, ס'איז דא מוחין, איז דא א יהודא, איז דא א בנימין, איז דא א יהודא. כי הרצועה בא מבחינת חלקו של יהודא מבחינת יראה ונכנסת בחלקו של בנימין היינו בתוך התפילין מוחין מבחינת רצועה עוברת במעברתא של תפילין און דאס איז גורם אז אפילו א צדיק אפילו א צדיק גדול האט צער ועל זה היה אותו צדיק מצטער בכל יום כי מזאת הרצועה בא הצער בכל יום לכל אחד מישראל, בפרט להצדיק, דאס זאגט דער רבי די גמרא מדייק אותו צדיק, א צדיק האט מער צער ווייל ער האט מער מער מוחין, מער מער תפילין, איז דא א גרעסערע רצועה, א גרעסערע מעברתא, און דעמאלס רחמנא לצלן ביקש לבולעו ס'וויל אים ברענגען רצועה בישה, אבער ער פארקערט, ער האט געוואלט עס ממתיק זיין, היינו שהוא מבקש ומחפש תמיד. לתקן ולהמתיק הצער הבא מרצועה, ווי אזוי? על ידי בולעו, בולעו איז אכילה, כבולעו כן פולטו, ווי אזוי ביסטו בולע דיין עסן? דו עסט מיט תאוות אכילה, אן קיין שום קדושה ויראת שמים, אדער פארקערט גיסט אכטונג ווייל ביקש האט געזוכט א תיקון און האט געטון השתדלות אז די בליעה זאל זיין א בית הבליעה בקדושה, זכה ונעשה אושפיזכין לשכינה, נישט נאר האט ממתיק געווען די צער מיט די יסורים מיט די דינים פון יראה יראה לטובה נישט קיין יראה לבישה, נאר נאך געווארן קומת אדם און נאך קומת אדם אין די דרגה פון אושפיזכין, ווי דער רבי זאגט אושפיזכין איז דער סוד פון פה, נעשה וזכה פה לשכינה. היינו, שזכה להמתיק הצער, על ידי האכילה בקדושה ביראת שמים, איז געווארן אושפיזכין לשכינה, אושפיזכין זאגט דער רבי דאס איז א פה קומת אדם, די גמרא זאגט אין עירובין דף נ ג אז רבי יוסי בר אסיין האט גערופן די אושפיזא, וואס איז אושפיזא? כד הוה משתעי בלשון חכמה האט ער געזאגט אויף אושפיזא, גבר פום דין, איש. פי זה, איי ווי דריי ווערטער, קומט אויס אושפיזין וואס דאס איז סוד פון אכילה, איז גבר, פום, דין, קענסט זאגן גבר איז דינים, און פום איז די מויל, און דין איז דין, ממתיק זיין די גבורות און די דינים, איז תלוי אין דעם פה, איז תלוי אין די בית הבליעה, ביקש לבולעו, היינו איש פי זה, איי ווי רש י זאגט, מי שם פה לאדם.
יא, אבער ביקש לבולעה. וואלט געווען א תורה וואס וואלט אריינגענומען די גאנצע צייט באקומען די מזבח.
האט ער באקומען דעם אכילה דקדושה. אכילה דקדושה. זאגט די גמרא אז. שולחנו של אדם מכפר כמזבח. איז ווייל ווייל ווייל ביקש לבולעה. ער האט געטון השתדלות אז די בליעה זאל זיין בקדושה, עסן בקדושה. האט ער געמאכט א אושפיזכן. איש פי זה שכינה הקדושה שנעשה מהפה קומת אדם.

שזכה לבחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, מורי ורבותי, עיין ז', התורה עיין ז', מ'קען זאגן אז עיין ז' איז דאך דאס ווארט פון עזות דקדושה, דארף מען דאך האבן אלעמאל אז די עזות זאל זיין נאר בקדושה און נישט חס ושלום קיין עזות דסטרא אחרא, ממתיק זיין די דינים.

שבת איז נישטא קיין תאוות אכילה ווייל מ'דארף געדענקען אז דער מלך זיצט לעבן דיר ביי די סעודה. ס'איז עכט עסן בקדושה, בטהרה, בשמחה, זאגן לכבוד שבת קודש און זינגן אום דעם שבת. אלעמאל דאס איז דער כלל, דער כלל איז אז מ'דארף טון אסאך אסאך אסאך השתדלות יעדע מאל ווען מ'זעצט זיך עסן, שבת, יום טוב, ראש חודש,

די ליקוטי מוהרן איז א אפטייק, א בית מרקחת, היינט האבן מיר געלערנט א עצה וואס איז מבטל דינים, צער, יסורים, עגמת נפש, אכילה בקדושה, אכילה בקדושה איז דא מדריגות מדריגות אבער בפשטות פשוט מאך א ברכה בכוונה.